און זענען ממשיך אין די חלוקת הנחלה פון בני יוסף, נעכטן האבן אונז געלערנט פון אפרים'ס נחלה און יעצט גייען אונז לערנען פון מנשה, און די פסוק הייבט אן ויהי הגורל למנשה כי הוא הבכור, לכאורה אויב אזוי וואלט מען נישט געדארפט אנהייבן מיט אים, איז א שאלה פארוואס מען הייבט אן מיט אים, אבער וואס איז מיינט צו זאגן דא, דא זאגט רש"י אז וועגן דעם האט מנשה טאקע באקומען פי שניים, חוץ פון וואס יוסף האט באקומען פי שניים, סתם אפרים און מנשה, מנשה אליינס האט באקומען פי שניים ווייל ער האט געיארשענט אויכעט אין עבר הירדן, אזוי ווי די פסוק זאגט גלייך, מכיר בכור מנשה געווען איש מלחמה און ער האט געהאט גלעד און בשן וואס דאס זענען די חלקי עבר הירדן פון שבט מנשה און ער איז געווען איש מלחמה זעט אויס ער האט אליינס כובש געווען אפשר אפילו בימי משה בימי משה אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די חומש יעצט חוץ פון דעם אז מנשה האט געהאט זיבן משפחות ווערט דא אויסגערעכנט אביעזר חלק אשריאל שכם חפר שמידע דאס איז די משפחות פון יוסף און חוץ פון דעם געדענקען אונז די מעשה אז עס איז געווען איינע פון די משפחות צלפחד בן חפר ער האט נישט געהאט קיין זין, ער האט געהאט נאר טעכטער וואס זענען אויך פינף טעכטער מחלה נועה חגלה מלכה תרצה. און דא שטייט א אינטערעסאנטע המשך פון די מעשה פון בנות צלפחד וואס אונז לערנען די חומש, דארט שטייט אז משה רבינו האט זיי צוגעזאגט, און דא שטייט די זעלבע לשון ותקרבנה

געגאנגען צו מכיר וואס האבן געלערנט וויאזוי די חשבון פון צען שטימט נישט אזוי גוט די חשבון ווייל מען מאכט א חשבון חוץ פון בנות צלפחד איז דא זעקס משפחות חוץ פון מכיר וואס איז אין עבר הירדן קומט אויס אז סאמהאו בנות צלפחד וואס זיי זענען פינף טעכטער האבן באקומען פיר נחלות שטימט נישט אזוי גוט דארף מען אדער זאגן אזוי ווי רש"י זאגט אז זיי האבן גענומען פיר נחלות אז זיי צוזאמען האבן מחלק געווען פיר נחלות לויט עפעס א חשבון אדער דארף מען אנדערש צעטיילן, ס'איז א אינטערעסאנטע פראבלעם וואס איז דא דא. יעצט קומט די פסוק און צעטיילט אזוי ווי אלע די גבול, די גרעניץ פון שבט מנשה, איז לאמיר געדענקן, אפרים איז געווען מצפון ליהודה, נישט ממש אן אינצווישן איז געווען עפעס, אונז האבן נישט גערעדט וועגן דעם נאכנישט, אבער נאכדעם ביז ארויף אביסל מער, און נאכדעם בעצם גייט און מנשה, סאו מער ווייניגער דער גבול הדרומי פון מנשה, דער אונטערשטער גבול פון מנשה איז די זעלבע ווי דער גבול הצפוני פון אפרים וואס אונז האבן געלערנט, און אזוי קומט אויס ס'איז דא כאטש פונקטליך צו פארשטיין יעדע פרט איז שווער אבער ס'איז משמע מהמכמתת ביי פני שכם וואס אונז האבן געלערנט עין תפוח דאס זענען געגנטער וואס אונז האבן געלערנט ביי די גבול צפון פון אפרים, נאר ס'איז דא אינטערעסאנטע חידושים דא. געוויסע חילוקים וואס די פסוק גייט גייט דא צו, למשל ס'איז געווען א פלאץ וואס האט געהייסן תפוח דארט דארט גייט אריבער די גרעניץ צווישן אפרים און מנשה, אזוי זאגט די פסוק מנשה האט געהאט ארץ תפוח, ארץ הייסט ווי מ'רופט היינט די גלילות יא ארום ארום די די שטעט די פארמס און די וועלדער איך ווייס ארום די שטאט און תפוח אליינס איז געווען אפרים. נאכדעם גייט נחל קנה איז ווייטער האבן מיר געלערנט דאס איז מער צו מערב זייט מערבית צפונית פון אפרים און דאס איז אויך מערבית דרומית פון מנשה אבער דא אויך איז געווען ערים האבן געלערנט פריער ס'געווען ערים לאפרים בתוך ערי מנשה ס'הייסט הגם דא איז בעצם מנשה אפרים האט געהאט דארט שטעט אינעווייניג שטייט נישט די נעמען פון די שטעט אבער יענע געגנט איז געווען שטעט וואס האבן געלאנגט צו אפרים ווייטער גייט נחל די גבול גבול צפון יעצט די אויבערשטע גבול פון פון מנשה רעכנט נישט די פסוק אויס די גבולות ער זאגט נאר אז דארט טרעפט ער אן שבט אשר פון איין זייט און שבט יששכר מער ממזרח ס'הייסט מצפון ביידע זענען מצפון אבער מער צפונית מערבית און צפונית מזרחית דא איז אויך דא זבולון באמת אבער ער זעט אויס אז מען רעכנט נישט דא אויס מקצה יעצט נאך א חידוש אזוי ווי אונז האבן געלערנט אז נישט אלעמאל די גרעניץ נישט שטימט מיט די שטעט איז חוץ פון אז דא אויך אין פלאץ וואס איז געווען בעצם יששכר האט מנשה געהאט א באנטש א ליסט פון שטעט בית שאן יבלעם דור עין דור תענך מגידו דאס זענען דריי געגענטער און אינטערעסאנטע זאך, זיי האבן געהאט, ס'איז בעצם דאס זענען שטעט פון מנשה, אבער מ'האט זיי נישט געקענט מוריש זיין. לא יכלו להוריש, זיי האבן געלערנט ביי יעדע שבט איז דא שטעט וואס איז געבליבן ביי די כנענים, און שפעטער האבן זיי עס יא אביסל מכניע געווען און ס'איז ויהי למס יעצט לערנען זיי א אינטערעסאנטע מעשה, דריטע זאך פון די פרק, אז בני יוסף, באופן כללי אפרים, מנשה זענען געקומען צו יהושע, זיי האבן געטענה'ט אז זיי האבן נישט גענוג נחלה, און זיי האבן אסאך מענטשן, די אפרים מנשה זענען געווען די גרעסטע שבט, זעט אויך אויס דא פשטות אז זיי האבן געהאט די גרעסטע נחלה, איז אינטערעסאנט וואס זיי קאמפלעינען, אבער זיי האבן געקאמפלעינט אפשר רעדט מען נאך נישט כובש געווען, און זאגט אים אפרים, זאגט אים יהושע, נו ביסט דאך אסאך האסט, היא הנותנת, ביסט א גרויסע עולם, האסט צו וועם צו גיין, גיי אין די וואלד, ובראת, שנייד אפ א וואלד און מאך א שטאט דארט. אבער ער זאגט איך האב מורא, קודם כל איז נישט גענוג, און צווייטנס דארט איז דא כנעני, זיי האבן רכב ברזל, די אידן האבן נישט געהאט דעמאלטס רכב ברזל, און זיי האבן מורא פון זיי, יהושע זאגט נו, ביסט עם רב, האב נישט מורא, האסט א כח גדול, אין הכי נמי נעם וויפיל דו דארפסט, און די בארג איז א וואלד יעצט, איז ובראתו, וועסט אפשניידן די וואלד, וועסט מאכן דארט א שטאט, און איי די כנעני, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל, דאס איז די אינטערעסאנטע דיאלאג צווישן בני יוסף און אפרים, זיי טענה'ן אז עס איז נישט דא גענוג, און ווייל זיי האבן אסאך מענטשן, און יהושע האט מער ווייניגער געזאגט, אדרבה, דו האסט אסאך מענטשן, מאך א מלחמה און גיי נעם מער, עד כאן די נקודה.